א גוט יאר. די וואך איז פראטעסט וואך. די וואך גייט זאת חוקת התורה. די גאנצע תורה איז פול מיט חוקים, פול מיט סודות. כ'האב געוואלט זאגן, מען פראטעסטירט אז מען זאל נישט נעמען די בחורים אין מיליטער און די מיידלעך אין מיליטער. ס'איז באמת א טראגעדישע גזירה אויף כלל ישראל. ווער ס'ליינט אביסל היסטאריע ווייסט, ס'האבן מיר שוין געהאט אזעלכע גזירות מיט אסאך יארן צוריק. דער צאר ניקאלא פלעגט קומען נעמען קינדער, פון זעקס זיבן יאר פלעגט ער אוועקכאפן א קינד, אין יעדע ראיאן האט מען געכאפט אזוינפיל און אזוינפיל קינדער, און מען האט זיי אויסגעשמדט, מען האט זיי נישט געלאזט אז זיי זאלן אפילו וויסן זיי זענען אידן, מען האט זיי געטרייט זיי זאלן פארגעסן דאס אלעס, און די מאמעס פלעגן זיי נאכשרייען. זאלסט אלץ געדענקען ביסט א איד, ס'איז בעסער צו שטארבן אויף קידוש השם ווי צו זיין איינער פון די שקצים. ער האט זיך געהאלטן דארטן א גאנץ לעבן און אזוי האט ער געהאט א מיליטער. ס'איז געווען אנדערע גזירות קשות אויף אידן אלע יארן. איך האב אמאל געהערט פון ר' נפתל'טשע דעם באבובער רב ז"ל, ר' שלמה'לעס זון, מיר זעמער געזעסן ביי עפעס א שמחה, כ'געדענק נישט וואס ס'איז געווען, א שמחה פון א משפחה. האט ער פארציילט ווי גוט ס'גייט אונז אין אמעריקע, אז מ'דארף נישט גיין אין מיליטער, זאגט ער, אין פוילן איז געווען בחורים וואס האבן זיך אפגעשניטן די פינגער, די אצבע, ס'איז דא גודל אצבע אמה זרת קמיצה, די פינגער וואס הייסט אצבע האבן זיי זיך אפגעשניטן, פארוואס? ווייל אזוי האבן זיי נישט געקענט שיסן מיט א רעוואלווער. און זיי זענען געווען קריפלט. עס איז געווען מענטשן וואס זענען געשטאנען פארן אריינגיין צום גיוס דארט אין פוילן. מען האט געזאגט ליגנטס אויף די בירט סערטיפיקעטס, מען האט אלעס געטון וויאזוי מען זאל זיך קענען ראטעווען, און מען האט זיך נישט געקענט ראטעווען. עס איז א ביטערע גזירה געווען. דער צאר ניקאלא, דערציילן זיי, אז ווען ער פלעגט אייננעמען שטעט, ער איז דאך געגאנגען פון שטאט צו שטאט, ער איז געווען דער רוסישער צאר, פלעגט מען הערן פון ביידע זייטן ווען מען האט געשאסן אין א פראנט, פלעגט מען הערן פון ביידע זייטן שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, זענען נעבעך געווען פון ביידע זייטן די וואס מען האט געכאפט אין מיליטער און זיי האבן געוויסט זענען אידן. על כל פנים, דאס איז א שווערע גזירה אויף כלל ישראל, אונזער הייליגע רבי פרשת בהעלותך אין די תורה זאגט די דברי יואל, עס וועט קומען אמאל א צייט ווען א איד א שומר תורה ומצוות וועט אין ארץ ישראל נישט קענען וואוינען. אונז האמיר געמיינט. אז מען שניידט די טויטע און אנדערע זאכן, אה, ס'איז אסאך ארגער פון דעם, זיי האבן נאך גזירות אויף אונז רחמנא לצלן. יעצט איך וויל ענק פארציילן, ס'איז שוין געווען אמאל א גזירה מען זאל נעמען ישיבה בחורים אין מיליטער, און אויך וועגן גיוס בנות, ס'איז געווען די גרויסע פראטעסטס אין אמעריקע, ס'איז געווען אין וואשינגטאן, דעמאלטס איז געווען גאנץ כלל ישראל אינאיינעם, יעדער איז געגאנגען, ס'איז אבער געווען איין פאנטש ליין, אבער יעצט דארף מען רעדן פון דעם פאנטשליין. ס'איז געווען א איד אן אפיקורס וואס ער האט געהייסן דוד בן גוריון ימח שמו וזכרו, ער איז געווען דער פריים מיניסטער פון ארץ ישראל, ס'האט אים געהארט די אלע פראטעסטס, ס'איז אבער געווען א איד א צדיק, דער שר התורה, דער אייבערשטער האט אראפגעשיקט דעם שר התורה פון הימל אויף די וועלט, און ער האט געהייסן דער חזון איש. און דער דוד בן גוריון איז געווען אן אפיקורס און א כופר, אבער איין זאך האבן זיי יא געהאט, די אלטע אפיקורסים זענען נישט געווען א רשע בן רשע, זיי האבן נאך געהאט דאס ווארעמקייט וואס זיי האבן געהאט אין פוילן אדער אין די ליטע, זיי האבן געזען אז ערליכע רבנים זענען צדיקים און מען רעספעקט זיי, און זיי אלס זייענדיג אן אפיקורס האט ער אויכעט רעספעקטעד. דעם חזון איש, ער איז געקומען, ער האט געזאגט ער וויל זיך טרעפן מיטן חזון איש, ער וויל דורך רעדן די זאך, דער חזון איש האט זייער שטארק נישט געוואלט רעדן מיט אים, ווען ער איז אריין געקומען, דער חזון איש איז געווען אנגעטון מיט א טלית אויפן קאפ, אזוי ווי ווען מען מאכט עטיפת הטלית, פרעגט אים דער רשע דוד בן גוריון, פארוואס זיצטו אזוי, איך בין דאך געקומען רעדן צו דיר, זאגט ער אים אין פנים, אסור להסתכל בפני אדם רשע. איר הערט וואס דא טוט זיך? דער חזון איש האט זיך נישט דערשראקן, די תורה איז תורה. ווען דער נציב, ס'איז געווען די צייט פון נציב אין וואלאזשין, די גאווערמענט האט געזאגט מען מוז לערנען לימודי חול, איז געווען דארטן איינער פון די גרויסע עילויים האט געזאגט, איך וועל זאגן אז מען לערנט און איך קען לימודי חול, כ'וועל מיך עס אויסלערנען אין אפאר טעג און איך וועל ווייזן אז מען קען. האט דער נציב געזאגט איך גיב נישט קיין עצות פארן רבונו של עולם, דער רבונו של עולם וויל אז מען זאל לערנען נאר הייליגע תורה און אז דא דארף מען לערנען לימודי חול גיי איך נישט זאגן קיין ליגנט, און מען האט צוגעשפארט די ישיבה און ס'האט זיך אריבערגערוקט אויף אנדערע שטעט. דאס זענען געווען די אמאליגע ערליכע אידן די רבנים די מנהיגים, זיי האבן זיך געפירט על פי תורה. בקיצור, דוד בן גוריון ימח שמו זאגט דעם חזון איש, אונז דארפן האבן די בחורים און די מיידלעך אין מיליטער. זאגט אים דער חזון איש, איך וויל דיר מסביר זיין זאלסט פארשטיין וואס דו גייסט יעצט טון. געווען א איד וואס ער האט געהאט א טעקסי, א קאר סערוויס, אבער דעמאלטס איז נישט געווען קיין קאר, עס איז געווען א פיאקער, א פערד און וואגן. ער איז געפארן מיטן פיאקער, און מ'האט ארויפגעלייגט די פעקלעך, און מ'איז געפארן פון שטאט צו שטאט, סוחרים פלעגן פארן פון פאר אנדערע עניינים וואס מ'האט געדארפט. זיי זענען אנגעקומען צו א גרויסן בארג, און ס'איז געווען א שניי, און די פערד האבן געגליטשט, און ס'איז געווען אנגעלאדנט מיט צוואנציג באקסעס סחורה. זאגט דער בעל עגלה פאר דעם מענטש, הער אויס, ס'איז זייער קאלטע טעג, די פלאר איז פול מיט אייז, די פערד גליטשן, כ'האב נאך אזא שלעכטע צייט נישט געהאט, דער בארג איז זייער הויעך, איך וואלט דיך מייעץ געווען מען זאל אראפווארפן איין באקס, ס'איז שווער די באקסעס, ווארף אראפ איין באקס וועסט פארלירן איין באקס פון סחורה, אבער עס קען אנקומען מיט די אנדערע באקסעס. זאגט אים דער סוחר פיין, ס'א גוטער פלאן, און מען געט א ווארף אראפ א באקס, מען גייט ווייטער און ווייטער און ווייטער, און די גליטשעכץ הייבט זיך ווידער אן ווייל ס'ווערט נאך שיפער דער בארג, און די פערד ווערן נאך מידער, בקיצור ס'גייט שוין אביסל צוריק צוועגס, ס'גליטשט זיך שוין צוריק, די פערד קענען עס נישט אפהאלטן, זאגט ער פאר דעם איד כ'האב נאכאמאל די זעלבע עצה לאמיר אראפווארפן נאך א באקס, וועסטו אנקומען מיט צוויי באקסעס ווייניגער. נו, א סוחר איז דאך א ביזנעסמאן, ער ווייסט אז מ'קען פארלירן ערגעץ אויך, זאגט ער פיין. נאכדעם גייט ווייטער די זעלבע, זעט ער ווידער די זעלבע, זאגט ער ווייסטו וואס, לאמיר אראפווארפן נאך א באקס, און ס'פארט ווידער. דער סוחר האט אבער געזעהן אז דא איז דא א שטיקל פראבלעם, דער בארג איז נאך גענוג שיף און גענוג ווייט צו זיין דעסטיני, און ער האט אויסגערעכנט בייטיים ער וועט אנקומען צום שפיץ בארג וועט ער שוין בלייבן אן פעקלעך, נו אבער אזוי דארף ער דאך אינגאנצן נישט פארן, עס זאל פעלן העלפט פון די סחורה, אקעי ממילא וועט ער נעמען העכערן די פרייז. ס'געווען א גליטש, א שניי. אבער ער זאל אנקומען אן גארנישט איז דאך ס'איז א דזשאוק, וואס דארף ער דאס גאנצע געפארעכץ? קען ער זיצן אינדערהיים. אזוי זאגט ער פארן בעל עגלה. זאגט אים. איז געט ער זיך א רוף אן דער סוחר פארן בעל עגלה און זאגט אים, ווייסט איך האב א פלאן. כ'האב אויסגערעכנט אז די פיר רעדער מיט די טשעסי מיטן עקסל אויף וואס ס'איז ארויפגעלייגט דער וואגן, איז שווערער פונעם גאנצן וואגן. ס'איז שווערער פון אלע מיינע פעקלעך. ס'איז שווערער פונעם גאנצן וואגן. לאמיר נעמען די פיר רעדער מיטן טשעסי און לאמיר דאס אראפלייגן. דאס זאל בלייבן דא. נו שוין. דאס איז געווען דער פלאן. דאס דאס זענען די ווערטער וואס דער חזון איש האט פאר אים געזאגט. וואס דו טוסט יעצט איז, דו גייסט נעמען ישיבה בחורים. אין זכות פון זייער תורה שטייט די וועלט. אין זכות פון זייער תורה. גיימער אונז ארויס אין מלחמה און מיר זעמער מצליח ווייל דער אייבישטער מוז היטן די קינדער און די בחורים. און אז דו גייסט אראפ נעמען די בני תורה פון די ישיבה, דו גייסט זיי ארויס נעמען און שיקן אין פראנט, איז אזוי ווי יענער וואס האט געוואלט אראפ נעמען די רעדער, אז ס'וועט נישט זיין קיין רעדער וועט ער זיכער נישט פארן, ווען דו ווארפסט אראפ א באקס עסטו נאך פארן נאך אביסל און נאך אביסל, די שאלה איז צו ס'וועט זיך אויסלאזן פריערע די באקסעס, צו דו וועסט אנקומען פריערע צו דיין דעסטעני. אבער נעווערדעלעס אז דו'סט אראפנעמען די רעדער פארסטו נישט איין אינטש, און דאס איז אריינגעגאנגען אין דוד בן גוריון'ס אפיקורסישן קאפ און ער האט געגלייבט ווייל ער האט געזען ער רעדט דא מיט מיט די שכינה הקדושה האט ער געזען ווייל דער הייליגער חזון איש איז געווען א צדיק יסוד עולם אויס זיין געוואלדיגע ידיעת התורה איז ער געווען א חכם מחוכם ער איז געווען א צדיק יסוד עולם און בן גוריון אליין האט געזעהן אז ער נעמט אים אויף מיט א צוגעדעקטן קאפ ער האט נישט געקוקט אויף אים דאס האט אים געמאכט צו זעהן קוק וואסערע אן ערליכער מענטש דאס איז ער גייט דאך דא יעצט פאר כלל ישראל עפעס פועל'ן נעמט ער מיך אויף דעם פרעזידענט און פריים מיניסטער פון ארץ ישראל נעמט ער מיך אויף ווי א שמאטע? כ'זע נישט ער האט נישט געקוקט, ער האט געוויסט דאס איז די תורה און פארטיג. און ער איז ארויס געגאנגען, און די נעקסטן טאג האבן אלע צייטונגען געשריבן אז דוד בן גוריון האט זיך געבויגן און ער גייט נישט נעמען אין מיליטער, און ער האט אריין געשריבן אין חק. אז דאס איז א חוק וואס דאס בלייבט אויף אייביג. אזוי האט ער אריינגעשריבן. דאס איז געווען אזא סענסעישאן, אזא סענזאציע, אז דא האט מען געזען באמת באמת וואס דאס הייסט תורה און קדושה און חכמה, אז אפילו דער סטרא אחרא בייגט זיך אהין פאר אזא. תורה און אזא קדושה און אזא חכמה. יעצט אין די צייטונגען האבן זיי אריינגעשריבן אז דוד בן גוריון האט געזאגט אז צוויי גרויסע לייט ביי אידן האבן זיך געטראפן און מ'האט דאס נאכגעזאגט פארן חזון איש און דאס האט אים אויפגעגעסן ביז ער איז געשטארבן. העעעע צוויי גרויסע לייט? ער איז א גרויסער מאן, ער איז אן אפיקורס, אן אוכל נבילות וטריפות. באט עניוועי, דער חזון איש איז געווען די שליסל פון ערלעדיגן אז ס'זאל נישט זיין דעמאלטס די גיוס בנות און ס'זאל נישט זיין בחורים אין מיליטער. אמת יעדער האט צוגעהאלפן, ווייז האט ער זיך גערעכנט אז מ'גייט אויף וואשינגטאן פראטעסטירן און אזוי ווייטער. יעצט לאמיר אונז אריבער שיפטן היינט, האמער דעם זעלבן פראבלעם, אונז האמער נאר נישט קיין חזון איש און אונז האמער נישט דעם אפיקורס בן גוריון. אונז האמער, קודם כל לאמיר רעדן וואסערע אן אפיקורס אונז האמער, אונז האמער טאמי לפיד'ס א זון, ער האט זכות אבות, פארוואס האט ער זכות אבות? ווייל ער איז שוין א רשע בן רשע, דער טאמי לפיד איז געווען אזא רשע, אזא אן אפיקורס, ער האט זיך נישט געשעמט מיט גארנישט, איך געדענק די מעשה באריכות, כ'האב גע'עסקנ'ט אז מ'זאל מאכן א מקווה פאר נכים, פאר נכות, פאר קריפלס, און ער האט ס'האט דעמאלטס אויפגעבלאזן, באסעס, סאך פרויען, נעבעך, ס'איז געווען אן אומגליק, זענען געבליבן אן הענט און אן פיס, איז אין באקע איז געווען עפעס א מקווה, אבער ס'איז געווען זייער נאכגעלאזן און זייער אלט, ס'האט נישט געהאט די מאדערן עקוויפמענט, בין איך געגאנגען צו ועדת הכספים אין כנסת און כ'האב זיי מסביר געווען אז מען דארף האבן א מקווה פאר פרויען, פאר נכות, פאר קריפלס, געגאנגען דארטן. דער טאמי לפיד האט ער געשריגן אנחנו נגד דת, אונז זעמיר קעגן געזעץ, אונז זעמיר קעגן אידישקייט. האב איך געזאגט הער אויס, דאס האט נישט מיט אידישקייט גארנישט, דאס האט צו טון אז א פרוי פארלירט א הענט און א פיס אויף א באס אין תל אביב און אין ירושלים דארף זי זיך קענען באדן, און דו ווילסט נישט אז איר מאן זאל איר דארפן באדן. איז וואס מיר דארפן גיין טון איז, מיר דארפן נעמען יעדעס מאל אז א קריפל דארף האבן. זיך צו באדן זאל זי אריינפארן אין מיט אן אמבולאנס אין בית חולים און דאס וועט קאסטן צוויי אהאלב טויזענט שקל, אזוי אז דו מאכסט א הענדיקעפ מקווה קען זי זיך גיין באדן, איז געווען דארט א קליינטשיקס א מעטער הויעך נײַן און דרײַסיק אינטשעס הויעך א קליין מיידל שטעלט זיך אויף און זי זאגט אני מייצג ביטוח לאומי זי איז א מייצג פון וואס ס'הייסט ביי אונז מעדיקעיר און זי זאגט אז זיי גייען געבן דרייסיג פראצענט פונעם תקציב וויפיל ס'קאסט. און סוף איז געווען מ'האט געמאכט א וואוט ס'איז אריינגעקומען אַכט מיליאן שקל מ'האט געמאכט א סטעיט אוו די ארט אין מגרש הרוסים אין יענע געגנט האט מען געמאכט א סטעיט אוו די ארט מקווה פאר נכים. נאכדעם איז צוקומען די רבנות זיי האבן געזען אזא האום ראן. זענען זיי געקומען זיי האבן געפרעגט וואס איך פארקויף האב איך געזאגט מען דארף האבן די אלע זאכן יעדע מקווה בקיצור ס'איז געווארן היינט א חוק נישט היינט שוין א מעשה פון צען פופצן יאר ס'איז געווארן א חוק אז מען קען נישט בויען א מקווה דאס איז א פאבליק פלאץ אן א דעם ס'זאל נישט זיין הענדיקעפט עקסעסעבל די אלטע מוז מען נישט צולייגן און די נייע מוז מען נאר אזוי בויען דעמאלטס האבן זיי געהאלטן אינמיטן בויען פֿיר און פֿופֿציק מקווה'ס די רבנות יעדע איינע האט מען צוגעלייגט הענדיקעפט עקסעסעבל, איך האב זיי געגעבן דא די אלע קאמפאניס פון אמעריקע וואס האבן די אלע הענדיקעפט זאכן, און כ'האב זיי געזאגט אויפן אינטערנעט איז דא פון אירופה אויכעט, עטס קענטס קאמפערן פרייזן, עטס קענטס קאמפערן וואס איז אלעס דא אוועילעביליטי, ווייל ס'איז דא מורא'דיגע שיינע זאכן אוועילעבל, און ס'האט זיך גערירט, סאו איך האב געקענט דעם רשע טאמי לפיד, ער איז געשטארבן. זיין זון האט איבערגענומען, ער איז א ריכטיגע רשע בן רשע, ער איז אפילו נישט קיין בן גוריון ימח שמו, און ער איז אפילו נישט קיין משה דיין, משה דיין מיט זיין גאנצע כפירה איז געווען א כופר, מען האט אים געבעטן דעמאלטס אז מען זאל אויך אנהייבן צו נעמען ישיבה בחורים, זאגט ער ניין ס'איז א חוק, און ער האט עס נישט געוואלט משנה זיין, ווייל ער האט אויך געוואוסט, ער נאך געווען פון אלטן חדר, ער האט אויך געוואוסט אז מיטן זכות פון די תורה, איז מען מנצח. איך דענק ס'איז געווען איך מיין אין ניינטין עיטי, עיטי וואן, ס'איז געווען א ביטערע שבועות ר' משה מרדכי לעלובער האט געכאפט א סטראוק, און וואס איז געווען די זאך אז ער האט געכאפט א סטראוק, ס'איז געווען אזוי, משה דיין האט געוואלט אריינפארן דעמאלטס צוברעכן דעם אטאמישן נוקלעאר ריעקטער פון איראק, איז ער געקומען, עטס וועטס נישט גלייבן, דורכשמועסן די גאנצע זאך מיט ר' משה מרדכי לעלובער, מסתם מיט אנדערע ערליכע אידן צדיקים אויך, און ער האט געבעטן א ברכה ביי אים, און דער לעלובער רבי האט אים צוגעזאגט מ'וועט מצליח זיין, ער זאגט איך וועל אינזין האבן שבועות, ס'איז געווען אן אקציע אויף שבועות, און ער האט אים אבער געזאגט קום מיר זאגן וואו מ'האלט ווייל איך דארף וויסן ווייל איך דארף מתפלל זיין, און ער איז נישט געקומען, למעשה. רבי משה מרדכי האט געהאלטן אין איין פרעגן די נאנטע, איז דא עפעס א ידיעה פון משה דיין? ס'איז דא עפעס א ידיעה? און יעדער האט זיך געוואונדערט, וואס א ידיעה? משה דיין? וואס ביסטו אינגאנצן אויסגעוועפט חלילה? זיי האבן נישט געוואוסט אז ער האט צוגעזאגט ער וועט קומען זאגן ווי ס'האלט, סיי לטוב סיי נישט לטוב. דאס איז געווען די אלטע אפיקורסים, זיי זענען נאך געקומען פון אן אלטן חדר, זיי האבן געוואוסט אז רבנים און מנהיגים זענען, דארף מען ארויפקוקן אויף זיי און אז מ'ברויך א ישועה דארף מען גיין צו זיי. למעשה, היינט האבן מיר אזאלעכע אפיקורסים וואס האבן שוין נישט דעם דרך ארץ אויך נישט. פארוואס זיי האבן נישט דעם דרך ארץ וועט מען באלד רעדן, ווייל די רבנים פירן זיך דאך אויף פונקט אזוי ווי די גרעסטע חזירים מיט מנוולים, ס'נישט דא פארוועם צו האבן דרך ארץ. באט לאמיר קודם נישט אוועק גיין דא, קודם רעדט מען דעם חילוק אז דעמאלטס איז געווען משה דיין מיט דוד בן גוריון. יעצט מ'טאר נישט רעדן אין די שבח פון אפיקורסים, נאר היינט זענען די אפיקורסים אזוי גרויס, די אפיקורסות, אז וואס יענער האט נאך יא געגלייבט גלייבט ער אויך נישט, זיי גלייבן היינט אין גארנישט. על כל פנים, דאס איז איין זאך. די צווייטע זאך איז דער חזון איש, להבדיל בין טמא לטהר, ער איז געווען דער גרויסער מקור הקדושה, מקור התורה, מקור החכמה, וועם האבן מיר אונז היינט? מ'האבן מיר אזאלעכע קאנד. וואס רבנים וואס זיי טוען אינדארסן א קאנדידאט א לעסביען, קווין. און זי איז אן עוולה, א חזיר'טע און זי וויל אריינברענגען אלע מיסע זאכן אין ניו יארק, און די חסידים און די ידידים מירע, די היימישע אידן, לויפן איר נאך און שטיצן איר. און ווער אינדארסט דעי אלע? אונזערע רבנים. ס'איז געגאנגען יעצט צום מונקאטשער רב א באוואוסטער חזר א מנוול, ענטעני ווינער. איז וואס זיי האבן גערעדט פונקטליך האט מען אינמיטן אויסגעמעקט די ווידיאו. כ'האב מורא אז ענטעני ווינער האט געטאטשט מונקאטשער רב אונטערן טיש. ס'איז א חרבון עולם וואס קיינער טראסט היינט נישט קיין רב. משה דוד נידערמאן גייט רעדן אויף דעם גרויסן פראטעסט. משה דוד האט גע'גנב'עט און גע'גזל'ט און גע'רצח'נט פון אונז אונזער געלט, ער האט פארקויפט אונזער קאמיוניטי פאר א בייגעלע, ער האט פארקויפט פאר די אלע וואס האבן אינדארסט חוקי תועבה. מ'זעט ס'איז נישט דא קיין ערנסטקייט. סאו פארוואס זאל טאמי לפיד זון דרך ארץ האבן? פאר וועם זאל ער דרך ארץ האבן? מען האלט אין איין רעיפן אונזערע מיידלעך און די רבנים זאגן מען טאר נישט גיין צו די באהערדע. נישט נאר די רבנים דא אין אמעריקע, די רבנים אין ארץ ישראל אויך. ס'דא, נישט אלע. ס'דא א איד וואס ער הייסט יוסף קאוקאו, ער האט מאלעסטעט א בחור, ער האט אים זייער וויי געטון, דער בחור האט פראבלעמס געלאר. קומט אן א שייגעץ א רב, דער הויפט פון די או יו און די הויפט פון תורה ודעת, און ער זאגט אז מען טאר נישט גיין צו די באהערדע, און ער זאגט נאך מער, הערט וואס ער זאגט, ער זאגט א מורא'דיגע זאך, ער שרייבט אין בריוו אז ווער ס'קען יורד לחייו זיין פאר דעם געוואלדיגן תלמיד חכם וואס ער האט צוועלף קינדער וואס מען האט מאלעסטעט זיין זון, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער איז א וויקטעם, שטעל דיר פאר זאל מען אים יורד לחייו זיין און ער שרייבט אז יאסל קאלקא איז חף מפשע, סאו איך וויל פרעגן א שאלה, איז יאסל קאלקא חף מפשע? שור אונז האלט מיר אויך אזוי, איך האלט אויך אזוי, ער איז חף מפשע. ס'נאר דא איין קליינע פראבלעם. נאך צוויי טאג זיצן אין קאורט האב איך געזאגט פאר זיין לויער, דו האסט א סיריעס פראבלעם, ווייל איך ליין די מיינדס פון די דזשורי, ער גייט זיין גילטי און ער גייט באצאלן פופציג יאר. עניוועי, דאס איז געווען דאנערשטאג. מאנטאג אינדערפרי, מען ווארט מען זאל אים ארויפשטעלן ווייטער אויף טרייעל, מען שטעלט נישט. איינס דרייסיג קומט א ידיעה אז ער פליעד גילטי. פארוואס? ווייל ס'איז געקומען נאך צוויי וויקטימס. סא איך בין נישט קלאר. אז עטס גייטס דיפעימען וויקטימס וועט דאך קיינמאל נישט זיין קיין לאו ענד ארדער. און אז די וויקטימס אליינס קומען און יאסל קאלקא זאגט ער איז גילטי סא פאר אלע די גוטע יאר. וואסערע רעכט האט געהאט א פרעמדער שור הישיבה? וואסערע רעכט האט געהאט אן OU בעל מכשיר וואס אונז טראסט מיר אים? רב בעלסקי, ער זאל זאגן אז מ'זאל רודף'ן דעם טאטן? ער זאל ארויסגיין פון קאורט? ער זאל זאגן אז יאסל קאלקא איז חף מפשע? ס'אזוי אמת וויפיל זיין הכשר איז כשר. סאו אויב עטס גייטס ענק אזוי אויפפירן, ווער וועט פאר ענק האבן אמאל דרך ארץ, איר מיינט די גוים ליינען נישט די אלע צייטונגען וואס אונז דרייען מיר אן וואסערע רבנים אונז האמיר? איבעראל און אין ארץ ישראל אין אלע צייטונגען זיי פירן די מלחמה קעגן פעדאפיילס מיט אונז האנט ביי האנט זיי ווייסן יעדער רב וואס ער האלט און יעדער רב וויפיל קינדער ער האט שוין אנגע'חזר'ט מען האלט דארט אין איין איינזעצן און געבן אסאך יארן פאר יעדן. יצחק קדמוני דער הויפט פון סייקייעטרי אין ארץ ישראל, דער הויפט פון טשיילד פראטעקשאן סערוויס, רופט בני ברק עיר הפעדעפילים, און יעצט רופט ער שוין עיר הפעדעפילים נאמבער טו, רופט ער דעם געוואלדיגן גרויסן עולם התורה, עולם הישיבות, וואס ס'הייסט דער שטאט קרית ספר, ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל, סאו. ווער זענען היינט די רבנים מיט וועם מען וואלט זיך געקענט אראפזעצן רעדן? דאך א באנטש א באנטש אוו קאראפטעד חברה וואס זיי לויפן נאך דעם דאלער און זיי לויפן נאך די אלע חתיכה דאיסורא און שוין. סאו איז אזוי, ווער סהאט זיך אראפגעזעצט מיטן חזון איש איז געווען דוד בן גוריון וואס מיט זיין גרויסע כפירה וואס ער האט נישט געגלייבט ווי נישט וואס האט ער געהאט דרך ארץ פאר רבנים. טאמי לפיד האט נישט קיין דרך ארץ פאר רבנים, און ס'איז נישט דא אויף וואס צו האבן דרך ארץ. און נאכדעם די צווייטע זאך די רבנים, דעמאלטס איז געווען דער הייליגער חזון איש, און היינט זענען ממש דרעקיגע רבנים נואפים, זיי האבן געמאכט ממזרים, זיי האבן געהאט צו טון מיט אשת איש'ס, ממילא איז עס לא ראי זה כראי זה. און יעצט קומט די דריטע פונקט, אויף וואס שלאגט מען זיך? מען שלאגט זיך אז מען זאל נישט נעמען יונגלעך אין מיליטער און מיידלעך, ווייל מען ווערט דארטן קאליע, חוץ קודם וואס ס'איז ביטול תורה נאר ווייל מען ווערט דארט קאליע. למעשה לאמיר פארשטיין די גאנצע זאך, דער פרייער קוקט און ער זאגט אזוי, דו האסט מורא מ'טרעפט דיין מיידל אין מיליטער? צו זי האט באקומען א בויפרענד אין מיליטער? וואס איז דאס אנדערש פון נחמיה וועבערמאן? נחמיה וועבערמאן האט גענומען סאטמארע בת רחל מיידלעך וואס זענען נישט געגאנגען אין מיליטער, זענען געזעסן אינדערהיים, אונטער די מאמע'ס וויינגארטן, און אונטער די מאמע'ס פארטעך, און אונטער דעם פארטעך איז געקענט קומען א חזיר פון סאטמאר, אלס אן איינגעשטעלטער אין סאטמאר ווייל אנדערש וואלט מען נישט אריינגעלאזט דאס מיידל אין סאטמאר נאר אז זי גייט פאר העלפ צו דעם חזיר און ער האט מיט איר געהאט אן אפעיר דריי יאר און זי נישט די איינציגע איך זאג ענק נאכאמאל כ'גיי בקרוב ארויסגעבן דעם אנדערן נאמען אויכעט וואס וועגן דעם האט מען נישט געוואלט אריינלאזן אז ס'איז געווען א בויפרענד אינוואלווד ווייל דעמאלטס האט די פראסעקיושען געזאגט אונז מיר דארפן ברענגען נאך א מיידל אויכעט און זי איז אין סטעטשו אוו לימיטעישן און יעדער ווייסט וואו זי איז זי איז פון מאנראו. און אחוץ דעם האט יענקל האראוויץ געזאגט אז ער האט זיבן מענטשן וואס זענען געקומען וואס איינער קען נישט דעם צווייטן, זיבן פרויען, און טשארלס היינס אפיס האט געזאגט ער האט זעקס, איך רעד נאכנישט מיט טשארלס היינס אפיס, ווייס איך נישט צו ס'איז די זעלבע זיבן און די זעלבע זעקס, עס קען זיין ס'איז דא דרייצן, ווייל אז איינער טוט עס טוט ער עס, ער האט ארומגעהאנגען מיט מיידלעך אלל די טיים. און הגם ס'איז געקומען א מיידל צו זיין דעפענס וואס זי האט געהייסן אלס מיידל זינגער, זי האט מען ארויסגעווארפן פון בית רחל ווייל זי איז געווען מיט א גוי אויסגעטון מיט נאך פינף זעקס מיידלעך און זי האט מען געכאפט אז זי האט געהאט אן אפעיר האט מען זי ארויסגעווארפן און די אנדערע נישט און זי איז געקומען זאגן עדות אז נחמיה איז א וואוילער מענטש ווען ווער ווייסט וואס זי האט מיט אים אפגעטון קאם אן מיט די גאנצע גארבידזש. און האט אויפגעשטעלט נאך א מיידל פון קרית יואל, וואס דאס מיידל האט מען ארויסגעווארפן, און דאס מיידל האט געזאגט אין קאורט, מען האט איר געפרעגט, דו ביסט געגאנגען מיט א פרעמדן מענטש אין איין צימער זיך איינגעשפארט, און דו ביסט געשלאפן דארטן אפאר יאר, צוויי יאר דאכט זיך מיר, זאגט זי, און די גוים האבן נישט געגלייבט אז זיי האבן נישט געהאט קיין אפעיר, איך מיין איט דזשאסט דאזענט מעיק סענס. האט מען איר געפרעגט, זאג מיר, און דו ביסט א פרום מיידל, דו האלטסט די תורה, האט זי געזאגט, ליסן, איך בין געווען אין די גאס, מיין טאטע האט מיך ארויסגעווארפן, ענד איף דיס איז די פרייס איי העד טו פעי, איי פעיד איט, דער איז נאטינג ראנג. זי האט אויסגעזאגט אפן זי האט געהאט אן אפעיר מיט אים צוויי יאר צי וויפיל איך געדענק נישט פונקטליך. כ'מאך שוין א דיסקלעימער, אלעס וואס איך זאג איז נאר זאכן וואס איז מפי הזכרון, נישט וואס איך געדענק פונקטליך ווארט פאר ווארט, באט מאר אר לעס דאס איז געווען די זאך, און דערפאר האט מען זי דיסקוואליפייד פון זאגן עדות. סאו ווען זיי ליינען דאס אלעס און זיי זעען וואס ס'גייט פאר אין אונזער קאמיוניטי. מיך האט מען אינטערוויוט, האב איך זיי געזאגט, איינע פון צוויי קינדער זענען מאלעסטעט אין א מקווה, איינע פון פינף יונגלעך זענען מאלעסטעט אין חדר, און איינע פון צען מיידלעך זענען מאלעסטעט פון סקול טיטשערס לעסביענס. כ'האב גענומען די פיגורס פון סטאטיסטיקס, די חברה האבן עס איבערגע'חזר'ט צען מאל אויף סי ען ען, דאס גייט ווארלד ווייד. און היינט שרייען זיי ס'גארנישט אמת די פיגערס איז אסאך ארגער ווי איך האב געזאגט ווייל דעמאלטס האט מען נישט גערעדט און היינט רעדט מען ס'איז אויף סי ען ען קענט עס זעהן יעדע פאר טעג ס'איז אין ארץ ישראל אין אלע פרייע צייטונגען סא איר האט א פראבלעם יעצט צו זאגן אז אזוי ווי איר ווילט אז אייערע קינדערלעך זאלן זיין אפגעהיטן און מען זאל זיי נישט נעמען אין מיליטער ווייל דארט קען מען זיי אדער רעיפן אדער מפתה זיין האט איר א פראבלעם אז דאס איז קעגן די תורה פרעגט יעדער נארמאלער פרייער און יעדער גוי. און וואס איז מיט ענק וויאזוי עטס פירטס ענק אויף? וואס איז מיט נחמיה וועבערמאן? און וואס איז מיט שלום שניצלער? ער האט געמעגט מענה זיין יעדן בחור, סאו אין מיליטער האט מען אויך איינעם מענה געווען, בסך הכל טוט עטס דאך אויך די זעלבע, סאו וויי אר יו פראטעקטינג דיס פיפל פונעם פריים אין מיליטער ווען דיין אייגענער באדי באדי וואס ער גייט מיט א שטריימל שבת, און אסאך גייען מיט ווייסע זאקן, זיי מעגן עס יא טון. סאו במילא האמיר אונז נישט קיין ענטפער, זעמער אונז סטאק, סיי מבחינת, אז אונז האמיר היינט רשעים בני רשעים, די אפיקורסים וואס זיי פירן די מדינה, וואס זיי גלייבן היינט נישט אין רבנים, און סיי אונז האמיר נישט קיין נארמאלע רבנים וואס ס'איז דא אין וועם צו גלייבן, און סיי אונז טוהמיר די זעלבע זאך. סא אונז האמער באמת נישט קיין שום פתח ארויס ארויס פון דא. יעצט וואס איז דאך די ישועה? איז די ישועה זייער פשוט, ביי פילעגיש בגבעה ווען מען האט געזעהן מען האלט אין איין פארלירן און דער אייבישטער זאגט גייטס ארויף אין מלחמה האט מען געוויסט אז דער אורים ותומים קיין ליגנט זאגט ער נישט. און מען האלט אין איין פארלירן מענטשן, ס'איז געשטארבן זיבעציג טויזנט מענטשן, האט מען געוואוסט ס'איז דא איין זאך, מען דארף זיך אויפהייבן די הענט צום אייבערשטן, מען דארף אנהייבן תשובה צו טון, דעטס אלל, און די מינוט מען האט דאס געוואוסט איז שוין געווארן א שינוי, און די סוף איז געווען אז מען האט איינגענומען שבט בנימין, אונז האמיר נאר איין עצה, זיך אויפהייבן די הענט צום אייבערשטן און בעטן דעם אייבערשטן, סאו דער פראטעסט. דאס פעלט אויס, דאס האט אונזער רבי אונז געלערנט אז דאס פעלט אויס, מען דארף גיין פראטעסטירן, ווען ס'טוט וויי שרייט מען, דאס אלעס איז ריכטיג, אבער דער פראטעסט גייט דיר גארנישט העלפן, נאטינג וויט נאטינג, טאמער דו טוסט נישט פאררעכטן דיינע מעשים. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, די וואך האב איך געטראפן, איך בין געווען אוט אוו טאון, און איך בין געגאנגען אין א שאפרייט קויפן עפעס צו עסן, פרוכט און וועדזשטעבלס, יא באלד וועט שוין סאטמאר זאגן איך האב געקויפט דארטנס העם און עגס יא קענטס דאך די מעשה אז ער האט אין אוקריינא האט ער דארטן אפאר ווייבער יא דאס איז אלטע סאטמאר אויסגעוועפטע זאכן דאס ארבעט שוין נישט היינט. קומט צו מיר צו איינער איז א מידל עידזש און ער זאגט מיר איר זאלט וויסן איך גיי מיך עקספאוזן פאר דיר זאג איך אים יא דא אין פאבליק איך בין געשטאנען אינדרויסן פון א שאפרייט קענסטו דיך עקספאוזן. האב נישט קיין מורא, וועסט טוען א זאך ראנג וועל איך רופן די פאליס, זאגט ער לאמיר דיר זאגן, איך הער דיך אויס שוין פון ווען דו האסט אנגעהויבן, סינס אינסעפשאן, איך קען דיך נישט, דו קענסט מיך נישט, אבער איך קען דיר זאגן איין זאך, דו געסט אזויפיל חיזוק פארן עולם, דו האסט נישט קיין השגה, דו ווייסט אפילו נישט, דערציילט ער מיר אז ער איז אויך א וויקטעם פון ר' יונה פיליפ זכר צדיק וקדוש לברכה, אזוי פארציילט ער מיר, ער זאגט איך האב אויך געלערנט ביי אים. ער איז געווען דעמאלטס דער מלמד פון די קלענערע קינדער, און ער האט געהייסן, כ'האב איינמאל נישט געוואוסט דעם פלאץ, האט ער געהייסן איך זאל אראפציען די הויזן, איך זאל מיך עקספאוזן פונקטליך, און יעדער האט געשפיגן אויפן אות ברית קודש. זאגט ער, איך בין געווארן אזוי צעבראכן פון דעמאלטס, האב איך נישט געוואלט מער קענען קיין גארנישט פון אידישקייט, כ'בין געווען צעבראכן אויף שברי שברים, צעבראכן. זאגט ער, כ'האב געלערנט ביז סוף זמן, כ'האב נישט געעפנט קיין ספר, כ'האב נישט געלערנט, ס'האט מיך שוין נישט אינטערעסירט, כ'האב געהאט מיינע שווערע דורכגאנגען, יארן, כ'האב חתונה געהאט, כ'האב דערציילט מיין ווייב איך בין א וויקטעם, זאגט ער, כ'האב דעמאלטס, ס'איז א מעשה פון פינף און צוואנציג יאר צוריק, האב איך געשריבן א בריוו פאר ר' יונה'ן, זאלסט וויסן דו האסט מיך געהארגעט, דו האסט מיך סעקשועל אביוזד, זאגט ער, איך האב געקענט אביסל ענגליש שוין, איך האב מיך שוין געדרייט פארשידענע פלעצער, כ'האב גענוצט דאס ווארט, האט מיר מיין ווייב געזאגט שרייב נישט אזא בריוו ווייל דאס איז זייער חזר'יש. בקיצור דאס ווארט סעקשועל אביוז האט מען נישט געטארט נוצן, זאגט ער, מען האט געמעגט מיט אונז טוהן כל דבר אסור אבער מ'האט נישט געטארט נוצן דאס ווארט סעקשועל אביוז. נאכדעם איז געווען אן ערנסטער רב וואס האט מיר פארציילט אז ר' יונה איז געווען דער ערשטער וואס האט מיר פארציילט אז ר' יונה איז געווען א חזר ער האט אראפגעצויגן די הויזן ער זאגט אז היינט ליגן אים נאך די זאכן אין געדאנקען דעמאלטס געדאווענט נאך פאר זיין טאטן אינעם יאר זאגט ער מיר כ'שלאג מיך מיט די מחשבות, און נאכדעם איז דא א דריטער וואס ער האט א בעיקערי אין מאנהעטן, זאגט ער ער ביז צום היינטיגן טאג איז ער נאכנישט ארויסגעקראכן דערפון, סא דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, און די גוים ווייסן עס שוין היינט אויכעט, ווייל אונז האמיר זיי אלעס פארציילט, פארוואס? ווייל זעקס יאר האב איך געשריבן בריוון פאר רבנים וואס ס'גייט פאר און קיינער האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט, האב איך געטון דאס זעלבע וואס אונזער רבי האט אונז אויסגעלערנט, זעקנו בצנעה ולא נענינו, נצא ברחוב העיר, זעמיר געגאנגען צו די צייטונגען. אמאל האט די צייטונג נישט אנגענומען קיין מודעות, קיין קיין ארטיקלען, קיין נייעס, נאר פון משה דוד נידערמאן. היינט לאכט מען, היינט יעדער קען רעדן, ס'איז אזא מין האט אייטעם אז ס'איז אנבעליוועבל. סאו נאכדעם וויל מען נאך אז מ'זאל האבן דרך ארץ. יעצט גייט זיך אויפשטעלן משה דוד נידערמאן און רעדן ציונים ימח שמם ער גייט רעדן אויף ענגליש wow ס'עט זיין א מחיה. כ'האב געוואלט פארשטיין א קלייניקייט, א נקודה. דו גייסט יעצט אנפליקן און אנרייסן די ציונים, עטס ווייסט די אגודה מיט סאטמאר מיט נאך אפאר אידישע ארגענעזעישאנס האבן געדארפט אינדארסן עפעס איינעם פון די חוקי תועבה חברה, די חברה האבן געוויסט אז מיט די מיט די סאטמארע חברה טארסטו גארנישט טראסטן די פרומע זענען זיי זענען אזאלעכע זונות אז מ'טאר זיי גארנישט טראסטן, נאכדעם ווען זיי וועלן דיר זאגן אז זיי ווילן גיין מיט דיר און זיי באצאלן די געלט, וועלן זיי נאך גיין שרייען, די זונה וועט נאך גיין שרייען ס'איז מ'האט זי גערעיפט, איר פארשטייט זיך וואס דא גייט פאר, סאו בקיצור האבן זיי געזאגט דערווייל ניט אויב סאו האבן מיר געדארפט מאכן די אינסייד וואוטס איז עס אויסגעקומען פרייטאג, פרייטאג איז אויסגעקומען צו שפעט צום זמן, האבן די חברה געדארפט אוועקגיין, האבן זיי געוואוסט אז טאמער מען האט געהאט געדארפט קויפן דעם דיעל דעם מען זאל אינדארסן דעם קענדידעיט האט מען צוגעזאגט פאר די אידישע קהילות דאכט זיך מיר פינף און צוואנציג מיליאן דאלער זיי האבן אבער געוואוסט אז טאמער מען וועט זיי געבן די געלט און מען וועט עס לאזן אויף זונטאג צו אינדארסן וועלן זיי נישט טוהן וואס מ'האט זיי האבן צוגעזאגט, די אידישע קהילות וועלן נישט האלטן ווארט, און דא האט מען זיי דאך צוגעזאגט געלט, און מ'איז געגאנגען, מ'האט זיי געזאגט מ'וועט מאכן זונטאג די אינסייד וואוטס און מ'וועט עפענען די באנק זונטאג, זיי האבן געהאט אנגעגרייט א באנק טשעק, ווייל די חברה טוען גארנישט אן א געלט, זיי זענען אזוי ווי א פראסטיטוט, בקיצור, און מ'האט אינדארסט דעם. לינקן קענדידעיט און מ'האט באצאלט פאר די אגודה און פאר סאטמאר טווענטי פייוו אין די גרויסע נאמבערס, איך נעם א דיסקלעימער איך ווייס נישט צו טווענטי פייוו צו פיפטי צו פיפטין מיליאן באט גאר גרויס געלט. סאו למעשה דער זעלבער משה דוד וואס ער פירט די יו דזשעי או וואס ער איז דעמאלטס געווען א חלק פון די וואס האבן באקומען דאס געלט ער גייט זיך אויפשטעלן זאגן די זייעניסט אר אגענסט די

וואט א דזשאוק! מענדעלע חזר, אאוט אוו אלל פיפל איז געגאנגען און ער האט אונטערגעשריבן? וואס האט ער אונטערגעשריבן? ער האט אונטערגעשריבן אז נחום ראזנבערג'ס האטליין איז מנובליש. מענדעלע, לאנג ביפאר איי העד א האטליין האסטו שוין מטמא געווען אין קרית יואל און אין די ישיבה טויזענטער קינדער, זיי האלטן אין איין זאגן יא מענדעלע חזר. כ'נעם א דיסקלעימער, ס'מוז נישט זיין טויזענטער, ס'גענוג אפאר, אבער אסאך, און די האבן שוין געכאפט אנדערע, און מענדעלע חזר אין אנטווערפן האסטו מטמא געווען קינדער, ס'האט ווען ווי ברוך מרדכי האט ארויסגעלאזט א שם רע, ער איז געגאנגען איבערבעטן ניין ניין ניין, איך האב פירסט הענד פון א חז פון א וויקטעם וואס האט דו האסט אים אנגע'חזר'ט, יא, און ער וויל נישט ארויסקומען אין פאבליק, סאו ס'א סימן ער זאגט נישט קיין ליגנט, און ער וויל ארויסקומען אין פאבליק, און ער וויל מאכן געלט אויף דיר, קען זיין ער זאגט א ליגנט, ער וויל זיין באהאלטן, ער ברעכט זיך די ציין, ער איז פולי פולי נעבעך קראנק פון קאפ ביז פיס, און ער קומט נישט ארויס, און מיר האט געזאגט איינער וואס ער פלעגט מיט דיר פארן אויף אמסטערדאם, דו האסט געזאגט דו געסט דארט א הכשר, האסט אים געלאזט ווארטן אין טרעין סטעישן, ויהי היום האט ער געוואלט זען וואו דו גייסט, האט ער געזען אזאלעכע וויטרינעס, אזאלעכע סטאר פראנטס, מיט רחמנא לצלן נאקעטע שיקסעס, זאגט ער, ער איז שנעל צוריק געלאפן און ער האט שוין געהאט דעם פיקטשער, סא לעטס נאט סעי יעדער זאגט דער ברוך מרדכי האט ארויסגעלאזט א שם רע, ער קען נאכמאכן יעדן און מען האט נאכגעמאכט, נא נא נא נא איינער האט אויפגעקאלט ער האט כתבים פון זיין זיידן ער זאל קומען דארטן, שטותים מיט הבלים, מענדעלע דו האסט דיך געדרייט ווי מען טאר נישט, דו האסט נישט געכאפט וואסערע גדולה ס'וואלט ווען געווארט אויף דיר. און דו גייסט אונטערשרייבן אויף נחום ראזנבערג דאס איז געווען די גרעסטע דזשאוק, ס'האט מיר א ערנסטע רב געזאגט טאמער האב איך געהאלטן אז איר האט א מנובלישן האטליין, אז מענדל האט אונטערגעשריבן האב איך שוין געוויסט אז ס'איז נישט מנובליש, האב איך געוויסט ס'איז פאליטיקס, ווי גייט ער אונטערשרייבן אזא זאך? זאגט מיר איינער אז מענדעלע פארט מעורר זיין בתשובה ראש השנה אין קרית יואל, זאגט מיר יענער וואס ביסטו ברוגז אויף אים, דארט ווי ער האט געזינדיגט במקום שקילקלו דארטן דארף ער עס פאררעכטן, ס'דארף זיין באותו מקום באותו זמן און באותה אישה. וואס ביסטו ברוגז אז ער פארט רעדן קדושה וטהרה? זאג איך, איך בין נישט ברוגז אז ער רעדט קדושה וטהרה, איך בין נאר ברוגז אז ער שטעלט זיך נישט אויף און ער זאגט רבותי איך האב געזינדיגט, איך האב מכשיל געווען צענליגע און צענליגע פונעם טאטנ'ס תלמידים צו פון סאטמארע תלמידים פונעם הייליגן רבינ'ס תלמידים פון דברי יואל צו תלמידי די תלמידים, און איך בעט זיי איבער און איך עפן א פראגרעם צו געבן יעדן העלפ. און איך קום ארויס שטרענג, ווער עס וועט עס טוהן וועט מען ארויסווארפן, מען וועט אים לאזן גיין איינזעצן און פארטיג, דעטס אלל וואס ער דארף טוהן, ער קען נישט צוריקדרייען דעם זייגער, וואס ער האט געטוהן האט ער שוין געטוהן. עניוועי, איך בין געוואויר געווארן יעצט נאך א זאך, איך בין געווען אאוט אוו טאון בין איך געוואויר געווארן נאך א מורא'דיגע זאך, אז ס'איז געווען איינער, איך וויל נישט וואס, דאס איז א מעשה שוין פון אסאך יארן צוריק, מסתם זיבן, אכט און ניין יאר צוריק, ר' מאטעלע האט געהאט איינעם וואס האט אים געקאכט, האט אים געקאכט. און די פרוי פלעגט קאכן ביי אים אין שטוב. יעצט איינמאל די פרוי האט א האט טעכטער און זי האט איינגעלאדן א פאפענער מיידל זאל קומען דא אויף שבת אויף מאנסי. בקיצור די אלטע חזירישע קראנקייט ס'קומט א פרעמד מיידל לייגט מען די הענט אויף איר מען לייגט די לאבעס אויף איר און ער האט געטוהן וואס מען טאר נישט אבער נישט נאר געטאטשט אדער געפאנדעלט אבער טאקע רחמנא ליצלן. קיצור די מיידל איז אזוי נאאיוו און סטופיד געווען, ס'איז א מיידל פון פערצן יאר, זי האט אפילו נישט געוואוסט יו נאו, דאס איז וואס איך טריי מסביר זיין, מ'דארף האבן, מ'דארף לערנען מיט די קינדער עדיוקעישן. זי איז אהיים געקומען און זי האט פארציילט איר מאמען פונקטליך וואס ר'האט געטון, און די מאמע האט געוואוסט אז ווען דאס וואלט נישט געווען אמת וואלט זי נישט געוואוסט אזוי גרעפיק ס'איז דאך א יונג נאאיוו קינד, די סוף איז געווען זי איז געגאנגען צו די פאליס, איז געקומען דער רשע ישראל האגער המצרי, און ער האט איר אנגעקאלט און געסטראשעט זיי מאכן זיכער אז מען גייט ארויס פון די פאליס אונז נעמען שוין קער פארוואס ווייל דאס איז געווען זיינס די פרוי האט געקאכט ביי זיין טאטן אין שטוב עניוועי זאגט מיר דער וואס ער פארציילט עס מיר ער איז א רב ער געווען אינוואלווד זאגט ער דעמאלטס האט אים סרול געזאגט ער האט דאס דורך גערעדט מיט זיין טאטן ענד איט מעיקס א לאט אוו סענס ווייל סרול איז א גרויסע בהמה נישט קיין חכם ער איז א שרוד גיי ער איז א טווערסקי האגער מישלינג. אבער א גרויסע בהמה. און ער האט דעמאלטס האט זיין טאטע געזאגט ניין מען וועט שוין נעמען קער. יעצט וואס זיין טאטע פארשטייט נישט איז אז מען דארף נישט נעמען קער פון דעם אינגערמאן, דעם אינגערמאן דארף מען איינזעצן, מען האט געדארפט נעמען קער פון דעם מיידל, דען נאובאדי טוק קער אוו הער. קיצור זי איז געגאנגען אין סקול און זי האט אנגעהויבן צו פארציילן פאר אלע אירע פרענדס, זי האט דערציילט וואס דער חזיר האט געטון מיט איר. עט די ענד אוו די דעי איז געגאנגען רב סאמעט און האט איר ארויסגעווארפן פון סקול. איז געגאנגען דער רב, ער איז אן ערנסטער רב, און ער האט אנגעקאלט, ליסען, דו הרג'סט דאך וויקטעמס, יו אר הורטינג א וויקטעם פאר נאטינג, וואס איז זי נעבעך שולדיג? זאגט ער, איך בין א פרינציפעל גענוג לאנג, און איך ווייס, און מען דארף זי ארויסווארפן, און מען האט זי ארויסגעווארפן, סאו פארוואס ברענג איך ענק די מעשה, ביקאוז עז טיים גאוס אן, סאו מעני סטאריס אנפאולד, וועסט נאך זעהן אז סרול האגער מיט מאטעלען, די אלע האבן געוואוסט וואס גייט פאר. ר' מאטעלע מיט יארן צוריק איז אריינגעלאפן צום סאטמאר רב אז די ישיבה בחורים וואס מען האט זיך געכאפט זיי האבן זיך געטשעפעט איינער מיטן צווייטן ער גייט צושפארן די ישיבה. האט אים דער סאטמאר רב דער רבי זכרונו לברכה געזאגט נארעלע אויף דעם איז דאך דא א ישיבה זאלסט זיי מסביר זיין זאלסט רעדן מיט זיי שפאר נישט צו. שפעטער איז ער געווארן מהפוך להפוך אז אז מען האט געכאפט דעם טווערסקי וואס האט מכשיל געווען יוסף מאיר טווערסקי האט מכשיל געווען צענליגע און צענליגע בחורים פון גיבערס, און מ'האט נאך באצאלט פופציג דאלאר א שעה ער זאל לערנען מיט זיי פרייוועט. נאך דעם אלעם וואס מ'האט געכאפט אז ער האט זיי מכשיל געווען, האט אים ר' מאטעלע געגעבן נאך א טשענס. מ'האט געכאפט א משה טורנער פלעגט אים נעמען מיט אזא אראפגעבויגן היטל ער האט אויסגעזען ווי א ליטוואק, פלעגט ער אים נעמען צו זונות. מ'האט אלעס געכאפט און מ'האט אים געגעבן נאך א טשענס. מיט וואסע רעכט האסטו אים צו געבן נאך א טשענס? איר ווייסט דאך אז ער איז וואלנערעבל און ער גייט נאכאמאל מאלעסטן קינדער, נאר וואס, דאס איז זיין אייניקל לאכט ער פון די וועלט. דער חילוק צווישן ר' מאטעלע'ן און צווישן אן אנדערן רעבן איז אזוי, אן אנדערע רעבע זאגט אלע זיינע שייגעץ שטיק אויף און ער טוט אויף, און ר' מאטעלע שרייט אויף יענעם און ער טוט שטילערהייט זיינע שייגעץ שטיק. וואס א רעכט האט ער געהאט צו לאזן יוסף מאיר טווערסקי אין גיבערס ווען דאס איז א פלאץ ווי מען לערנט קינדער? ס'איז בחורים דארט דא. ס'איז א ישיבה, ס'איז א תלמוד תורה, וואט רייט דיד הי העוו טו דו דעט? נאר ס'מיינע קי איז אנדערש, אלץ אזוי געווען, ער האט נישט געוואלט הערן אויף זיינע קי גארנישט קיין שלעכטס, דערפאר האט ער אין ציבור עשירה דמרדכי, ס'וועט אזוי אראפגיין וויזשניץ, אנבעליוועבל. עניוועי, למעשה, דאס מיידל האט מען ארויסגעווארפן פון פאפא, דאס מיידל איז היינט אין זייער א בעד שעיפ, און דאס אלעס האבן מיר אונז געמעגט טון, פארוואס? ווייל מיסעס בארבער האט געקאכט פארן וויזשניצער רעבן. ס'איז אן אנבעליוועבל סטארי וואס דא איז פארגעגאנגען אלע יארן, אלע יארן אונז זעמיר געווען קאראפטירט איטס אנבעליוועבל, און ברוך השם איטס גאנא טעיק אן ענד, איינער זאגט מיר נחום ראזענבערג ס'איז ביי אונז תשעה באב אז מ'האט ארויסגעלאזט די דריי בערגער ברידער אן דזשעיל הער אויס. ס'איז ביי מיר נישט תשעה באב. דאס איז די אפס ענד דאונס פון יעדע מלחמה. רבי עקיבא איז געגאנגען אויף א שיף, ס'האט זיך אים צובראכן די שיף, האט ער זיך ארויפגעכאפט אויף א שטיקל האלץ, א האלץ קען פלאוטן, זאגט ער על כל גל וגל נענעתי ראש, יעדעס מאל ס'איז געקומען א גל, א כוואל, האב איך מיר אריינגעבויגן דעם קאפ. ליסען, אונז האמיר אונזערע דורכפעלער, אוודאי האמיר אונז געוואלט א בערגער זאלן גיין זיצן אין דזשעיל אויף א יאר אזוי ווי די פראסעקיושען האט פארלאנגט, נאר אונז האמיר א פארפוילטן טשארלס היינס, וואס ער האט גענומען אסאך געלט פון אונזער קאמיוניטי, און ער האט מורא פאר די קאמיוניטי, ער איז מסכים צו פארלירן די נעקסטע וואוטס, אבער ער מוז ווייטער געבן פאר די קאמיוניטי וואס זיי בעטן, ווייל טאמער נישט ווייסט ער, אז אונזער קאמיוניטי נעמט רעדן וואס ער האט אריין געפאמפט אין טשארלס היינס, דעמאלטס לויפט ער נישט אפילו, גייט ער גראד זיצן אין דזשעיל, און זיי זעען אז אונזערע חברה זענען א בר הכי דאס צו טוהן, ווייל דער אין מאנסי מרס משה שטערן איז געגאנגען מסר'ן פאליטישאנס? זארג דיך נישט, ער ווייסט אז אונז האמיר א ברכה דאס צו טון. דאס איז די שטערן, דאס איז סקולענער רעבעצען, דעם היינטיגן רעבענס ווייב איז געווען די שטערן, זי איז געווען א שטערן, דאס איז פון די שמוציגסטע געמיינסטע פעמילי וואס איז דא אין די שטאט, דאס אנגעהויבן מיט מיילעך שטערן, די גאנצע חברה, דאס איז די שטערן, סא זיי ווייסן, ס'איז דא אזעלכע שטערנס אין ווילימסבורג אויכעט, זיי קענען מסר'ן טשארלס היינס אויך. סאו מוז מען נאכגעבן. אונז ווייס מען אונז לעבן מיט די פראבלעמס באט טשארלס היינס מוז ארויסגיין פון דארט ענד ער וועט מערטשעם ארויסגיין די שאלה נאר צו ער'ט גיין אין דזשעיל פארדעם צו ער'ט קענען לויפן ער'ט פארלירן ווייל יעדן טאג איז ער ביזי זענען די צייטונגען ביזי ווי קאראפטעט ער איז נאר די fbi איז אויך א סלאו מאווינג וויהיקל באט עניוועי ס'טוט אונז מוראדיג וויי אוודאי טוט עס אונז וויי אבער איך האב די איינציגע שאלה וואס איך פרעג יעדן ווען זענען געווען קינדער סעיפער? צען יאר צוריק צו היינט. ווען ס'ט מיר ענטפערן אויף דעם א טרו ענסער, העסטו זען מיט אלע דורכפעלער פאר מיר אונז פאראויס. העסט ליינען א טשארט פון סטאק מארקעט, העסט ליינען א טשארט פון א מענטשנ'ס הארץ, ס'גייט אפס און דאונס, נאטינג גאוס סטרעיט, קוק אן אין די מדבר, אידישע קינדער האבן געזען די גרעסטע ניסים, זיי האבן געזען משה רבינו דער רבן של ישראל, ער האט זיך אראפגעשטעלט מיטן שטעקן האט ער געשפאלטן דעם ים סוף און יעדער איז דורך, און דער ערשטער. מצרי איז אריין געזינקען אין ים און דער לעצטער איד איז נאך ארויס געקומען, ויקח קורך, מ'האט זיך צוקריגן מיט משה רבינו, שטעל דיר פאר, ס'איז געקומען א קריעס מה שמועה שמע ובא יתרו, ער האט געזען קריעת ים סוף און מלחמת עמלק, ער האט געזען נאך אזא גרויסן קריעת ים סוף קען קומען א מלחמת עמלק, אן עזות פנים ווי עמלק, דעטס די אפס ענד דאונס. איז ער געקומען צו די אידן ער האט זיך געוואלט מדבק זיין צו משה רבינו. עניוועי, אוואדי עס טוט אונז מורא'דיג וויי אז בערגער איז ארויס אן א דזשעיל, אבער נעווערדעלעס, דעטס די אפס ענד דאונס, אין יעדע מלחמה איז עס דא, סאטמאר האט אייביג געווינען בגדול, דערפאר ליגן זיי אין דר'ערד, יעדעס מאל זיי האבן געווינען, זיי האבן געווינען אז בערגער איז ארויס אן א דזשעיל, און זיי האבן געווינען אז מ'האט געדארפט מעי דעם דרייצענטן האט געדארפט זיין די הירינג, דערווייל האט מען עס אפגעשטופט אויף מעי דעם אכט און צוואנציגסטן, זיי האלטן נאך אין איין געווינען, ניין נאר ווען זיי האבן א געווינס, wow, ווען איך האב אזעלכע געווינס ווי זיי וואלטן היינט. היינט די קינדער געווען אין דזשעפערדי, ברוך השם זענען היינט סעיף. יעצט איז דא נאך א געווינס וואס סאטמאר האט, סאם האו האבן זיי געקענט אריינלייגן א באג אין מיין. קעסטל נאמבער איך ווייס פֿופֿציק, דארט האב איך גערעדט וועגן דעם פראטעסט, וואסער א ליצנות די גאנצע זאך איז און וואס ס'וועט זיין, און יעצט האבן זיי שוין געלייגט א באג אויף קעסטל נאמבער זיראו און אויף קעסטל וואן, ס'איז אקעי, די קאמפעני איז א זייער א ריזיגע גרויסע קאמפעני, די קאמפעני גייט עס נישט צולאזן, איך דארף גארנישט טון, איך האב שניצלער נישט איינגעזעצט, ער איז אליין געקומען צו די פאליס, כ'האב אים אפילו נישט געדארפט איידענטיפייען. ווען מען האט מיך גערופן אין פאליס סטעישן כ'זאל אים איידענטיפייען זאגט ער ווי דאונט ניד יו ענימאר הי קעים אן היז און. דאס הייסט מען לאכט נישט פון דיין חרם. דאס זעלבע דא אויך. סאיז דא א פעדערל קאמיוניקעישן עקט אז מען טוט יענעמס לייף'ס אין דזשעפערדייזן נאו פראבלעם מען איז געוואויר געווארן ווער עס האט עס געטון און זיי מאכן דעי'ל טעיק עקשן. דאס איז די געווינעכטס וואס סאטמאר האט אויפגעטון. יעצט איך הער זאגן אז סאיז דא עפעס א איד א גרויסער עושר גליק ער געט הונדערטער מיליאנער דאלער צדקה. און ער האט געזאגט אז אזוי ווי שטיינמאן זאגט מען זאל נישט גיין ווייל שטיינמאן האלט אז א בחור וואס איז א ליידיגגייער זאל יא גיין אין מיליטער דאס איז אן אלטע זאך וואס מען רייסט זיך ארום מיט אים ער פרעגט וואס זאל איך טון דער בחור האלט נישט ביים לערנען ער דרייט זיך אין בני ברק אין די גאס ער לויפט נאך נאך מיידלעך ער לויפט נאך נאך ווייבער זאגט ער זאל ער גיין אין מיליטער און סאטמאר האלט נישט אזוי יעצט האט שטיינמאן געזאגט אז ער לאזט נישט מען זאל גיין כאטשיג די ליטווישע דא ווילן גיין. הער איך זאגן אז דער גליק האט אפגעקאלט און ער האט געזאגט פאר די ליטווישע אין די עווענט אז זיי גייען צו דעם פראטעסט, געט ער נישט קיין איין פרוטה מער פאר לעיקוואד. אזוי הער איך, איך ווייס נישט אויב ס'איז אמת צו נישט. איז קודם וועט איר זעהן איין זאך וואס געלט מיינט, געלט פירט אלע רבנים, ליידער. נאכדעם וועט איר זעהן נאך א זאך, א מורא'דיגע זאך, יו וואודענט בעליוו. איר וועט זעהן אז די גאנצע זאך וואס זיי שלאגן זיך יעצט צו רבי אהרן האט אנגעפירט צו רבי זלמן לייב. דער אמת איז רבי אהרן האט עס אנגעפירט פון אנפאנג, נאר וואס זאליקא האט געזעהן אז דא ליגט געלט, איז איצעלע פימפ געלאפן שנעל צו זאליקא'ן זאגן לאמיר זיך ארויפכאפן אויפן בענדוועגן. אזוי ווי דעמאלטס ווען מען האט אריין געשיקט געלט אומצוברענגען נחום ראזענבערג. קודם בין איך געגאנגען צו משה טעראריסט פרידמאן און ער האט זיך גענומען זאליקא'ס א פאר מחותנים זאלן אונטערשרייבן, און נאכדעם איז דאך שוין איצעלע פימפ געווען, נו, איז מען געלאפן שנעל ר' אהרן האט געזאגט איך שטעל מיך אויך ארויף אויפן וואגן איך נעם מיין מענדעלע חזר ער גייט אויך אונטערשרייבן. איטס אלל אבאוט מאני, ס'נישט דא קיין איין ערנסטע רב היינט, און דאס איז וואטס גאוינג אן אין דיס קאמיוניטי, און דערפאר זיצט דער אייבערשטער און השם צילך און ער לאכט פון אונז. ער לאכט, ער זאגט נוץ נישט מיין תורה מיט מיין נאמען צו מאכן חוזק פון מענטשן, ענד דעטס וויי עווריטינג גאוס ראנג, די אינטערנעט אסיפה, די אלעס, און ברוך השם די יוגנט הערט מיך אויס, און דער עולם כאפט שוין, מען שטעלט שוין ארויף דא, כ'האב געזען א ריזיגע, ס'האט מיר אזוי געפאלן, איינער שרייט, ס'איז דא אזא קליפ ווי איינער הייבט אן צו רעדן ארויף און ער זאגט, מ'איז זיך צוזאמגעקומען דא רעדן. וועגן גיוס בני שרייט יענער ניין אינטערנעט שרייט ער מען איז זיך געקומען צאם דא צו רעדן וועגן אינטערנעט שרייט יענער ניין מען איז געקומען וועגן דעם עירוב דער עירוב דאס איז די טמא'נסטע זאך און אזוי האלט עס זיך אין איין מאכן און דער עולם האט נאך נישט מחליט געווען וועגן וואס מען איז געקומען זיך צאם זעצן צום סוף געט ער א זאג רבותי מען איז זיך צאם מען איז זיך געקומען צאם זעצן וועגן געלט. האו דו ווי מעיק מאני? וויאזוי שלעפט מען ארויס דאס געלט פון די פאבליק? און וויאזוי מאכן מיר אונז געלט? דעטס אלל ווי קעים טאגעדער, אדער דען דעט איז גארנישט מיט נישט, און דאס איז ליידער ליידער וואס איז געשעהן מיט אונז, און ס'איז א ביטערער חרבן, ס'איז א ביטערער אומגליק, און דאס איז וואס ער רעגירט אונז היינט, אבער די יוגנט ברוך השם, די מידל עידזש מיין עידזש חברה, די האבן מיך קלאר ארויס, ווייל זיי האבן עס מיטגעלעבט, און די יונג עידזש הייבט עס אן צו פארשטיין. סאו, אבי מ'האט שוין עפעס אויפגעטון מיטן אייבערשטנ'ס הילף. די טעראריזם האט געברענגט אז מ'זאל זיין סעקשועל אביוזד אויכעט, ווייל מ'האט מורא געהאט צו רעדן, ס'איז געווען א קייק, ס'האט זיך געקייקלט. סאו, יעצט וועל איך איבערלאזן דעם עולם מיט דעם, און מ'וועט אם ירצה השם זען די תוצאות פונעם פראטעסט. כ'וויל נאר זאגן פארן עולם וויכטיגע זאכן. לעצטע מאל איז עס געווען אויף פארטי סעקאנד סטריט דארטן ביי די יונייטעד נעישאנס, איז בערך ביי פארטי סיקס פארטי סעווען סטריט אויף פירסט עוועניו דא בתי זונות ס'הייסט א טאפלעס באר דאס מיינט אז מ'סערווירט דארטן ברוינפן וואס מ'גייט פון אויבן אויסגעטון טאטעל נעקעד, נוד, און איך געדענק איך בין דארט געווען, כ'געדענק נישט וואס די פראטעסט איז געווען, איך בין נישט געגאנגען צווישן עולם ווייל כ'האב דאך נישט געוואלט מ'זאל מיר נאכשרייען, שרייען ציונים פוי, באלד וועלן זיי שרייען נחום פוי. פארשטייסט? איך שריי צוריק איצעלע פּימפּ משה טעראריסט פרידמאן חזר פוי. באט עניוועי, למעשה איז געקומען צו צו מיר א בחור און ער איז אזוי געווען געפאזלט, זאגט ער נחום דו ווייסט נישט איך האב געדארפט ארויסגיין אין בית הכסא דו ווייסט נישט וואס דארט טוט זיך אינעווענדיג, קיצור איך ליין די סיינס זעה איך טאפלעס באר, האב איך דאך שוין געוויסט וואס טוט זיך, זאג איך אוי בחור טייערע טוט מיר זייער לייד אז מען געט נישט אפ קיין השגחה אויף די חברה, מען נעמט בחורים אויף מאנהעטן, יעדער באר כמעט איז טאפלעס עניוועי. און כל שכן נאך ווען ס'איז טאקע טאפלעס, ס'איז ממש א אומגליק וואס מ'טוט מיט אונזערע בחורים. לאמיר זאגן די בעלי בתים דארפן גיין פראטעסטירן, אקעי. לאמיר זאגן יונגעלייט דארפן גיין פראטעסטירן, זיי גייען עניוועי אויף מאנהעטן, אבער ווי קומט מען צו נעמען בחורים? שפעטער איז געווען עפעס נאך א פראטעסט נאך דעם פראטעסט, איך געדענק נישט ביי וועלכן דאס איז געווען, האט איצעלע פּימפּ טאקע צוגעשטעלט פארטעבל טוילעטס. ער האט צוגעשטעלט? יא, ווייל דער עולם האט אנגעהויבן צו כאפן מען האט מכשיל געווען קינדער זאלן גיין אין טאפלעס בארס. יעצט מען נעמט אראפ קינדער אויף בחורים מיט קינדער אויף מאנהעטן ווייל דו ווילסט ווייזן האסט אסאך פלייש. כ'ווייס נישט צו צו גיין אין מיליטער איז א גרעסערע עבירה ווי צו נעמען די קינדער אויף מאנהעטן. און דאס איז וואס דא גייט פאר. איר פארשטייט? מען דארף אנהייבן צו וואטשן אויף די בחורים, בחורים טארן זיכער נישט גיין, זאלן גיין באלעבאטים. און קינדער טארן אוודאי ובוודאי נישט גיין, און ס'איז דארטן דא אסאך, אין מאנהעטן דא אסאך בתי זונות, און ס'איז דא אסאך מאוויס מיט טיאטערס מיט אלע שמיץ אויף די וועלט, איז דא אין מאנהעטן א בחור ווערט פארכאפט דארטן איז ער פיניש, און אסאך בחורים זענען שוין פארכאפט און זיי שלעפן שוין מיט די חברים, נאר נארמאל וועט מען אים פרעגן וואס טוסטו אין מאנהעטן וועט ער נישט האבן וואס צו ענטפערן, אזוי האט ער א וועג ארויס, ער איז געקומען אויף. פראטעסט, ס'די גרעסטע חוצפה און די גרעסטע עבירה צו נעמען די בחורים אויף מאנהעטן. אמאל איז מאנהעטן נישט געווען נאך אזוי שלעכט ווי היינט, ס'איז געווען די קליינע סטארס, היינט איז יעדע סטאר כמעט א זנות סטאר, אויבן קויפט מען א פאר פייוו דאלערס א שאט אוו וויסקי און אונטן איז דא ווי מען מאכט משכב זכר, ס'איז געפערליך דער מצב היינט, ווער נעמט, ווער געבט א היתר א בחור זאל גיין, יא די רבנים זאגן זלמן לייב פילאפ העט גיין. כ'על נעמען זלמן לייבן א טור אין מאנהעטן כ'על אים ווייזן וואס מאנהעטן איז און נאכדעם עמיר זעהן צו ער וועט זאגן מען זאל גיין נאר ער וועט נאכדעם אויך זאגן מען זאל גיין פארשטייסט ווייל ער דינט דאך די פארטיי ער מוז דאך דינען די פארטיי אים איז דאך נישט קיין חילוק צו ס'איז גוט צו ס'איז נישט גוט די פארטיי מוז געדינט ווערן. דער בהמה מיינט נאך אז ארגענטינע איז אין לעבן תל אביב. דאס וואס די ציונים האבן באמבאדירט די שול דאס האט צוטון מיט די שלש שבועות. ס'האט צוטון ווייל זענען ברוגז אויף אידן. ווייל הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב האט גארנישט צו טון מיט די שלש שבועות, זענען ברוגז אויף די אידן נאך פאר די שלש שבועות. מען האט אויסגעבלוטיגט די אידן אין יוראפ, די ערשטע וועלט מלחמה און די צווייטע וועלט מלחמה און נאפאליאנ'ס מלחמה און וועלכע מלחמה דו ווילסט, און מען האט אונז אויסגעבלוטיגט נאכן חורבן בית המקדש ראשון נאכן חורבן בית המקדש שני, וועי ביפאר ס'איז נאך געווען א מדינת ישראל. סאו געט יור פעקטס סטרעיט. פאר דו הייבסט אן צו רעדן. און יעצט לאמיר זעהן ווער די בעלי דרשנים עלן דארט זיין אויכעט א באנדע. איך האב געהערט זאגן אז דער גאלאנטער חזר גייט דארטן רעדן. און טאמער גייט ער רעדן טוט ער א טובה פאר די ציונים. די בעסטע פרעזענט וואס דו קענסט זיי טון איז אז דער גאלאנטער חזר זאל רעדן. ווייל דאס ווייזט ווי גארנישט אונז זעמער. קוקטס אן יעצט. איך פאר דא אראפ, ס'איז דא א גאס וואס הייסט פארק עוועניו, און איך פאר דא, איך בין דורכגעפארן ווענדערבילט, זעה איך ווי צוויי בחורים אונטער א גרויסן זויל, טאטשן זיי איינער דעם אנדערן, ס'איז אינמיטן טאג, ס'איז פייוו אילעווען. זיי באהאלטן זיך דא ווייל די ישיבה האט דאך יעצט אפיציעל צוגעמאכט, ווייל מ'גייט דאך מקדש שם שמים זיין, שטייען זיי דא אין א ווינקל אונטער די גרויסע פאולס, ס'איז דא די פארקינג קארס, און איינער, איטס אנבעליוועבל די סין. איך זאג ענק, עטס האטס א טעות אין דעם גאנצן סיסטעם, די קינדער דארף מען וואטשן אונזערע קינדער פאר די ארץ ישראל'דיגע, אויב די ארץ ישראל'דיגע ווילן אזוי שטארק נישט גיין אין מיליטער זאלן זיי מאכן קודם פיר פינעף פראטעסטן און אז ס'העט נישט געלונגען העמער אונז אריין קומען אין פיקטשער, אבער יעצט קען מען נישט זיין יעדנס חטאת הקהל, מען נעמט קינדער סא אקעי, דעטס עקזעקטלי וואט איי וואז טעלינג יו אבאוט, און די רבונו של עולם שיקט עס צו צו מיר איך זאל עס זעהן ווייל איך האב קארידזש און איך וועל עס זאגן. האסטו צוויי בחורים, כ'האב אפגעשטעלט די קאר, זענען זיך ביידע צו צוגאנגען, זיי ווייסן שוין גארנישט, זיי וואקן ווייטער, אנבעליוועבל וואט איי דזשאסט סא. נו, פארטיג, אונז גיימיר אויפטון פאר אידישקייט, פאר יענעמ'ס אידישקייט. יא יא, יעצט זייטס אלע געזונט, און האטס א גוטן טאג, און לאמיר גיין צום פראטעסט, און לאמיר זען וואו מ'עמיר אנקומען מיט דעם. דארפן גיין דארף מען גיין, ווייל אונזער רבי האט אונז געלערנט, קינדער דארפן זיכער נישט גיין און בחורים אוודאי נישט.